דאס איז דער אכטער שיעור פון הלכות נידה. האבן מיר געזאגט ביים פריעריגן שיעור פון הלכות נידה, שיעור נאמבער זיבן, אז ביים אותו מקום ביי א אישה הייסט די וואלווע, דארט איז דא א שפאלטן, מקום ביי. ס'איז דארטן דא א סדק, א שפאלטן, וואס דאס גייט צווישן די פיס, און אין דעם שפאלטן איז דא די קליטאריס, דאס איז די זייער סענסיטיוו שטיקל פלייש וואס ס'מאכט א פרוי עראוזד. נאכדעם אביסל אראפציר פון דעם איז דא די יורינערי אופענינג וואס פון דארט קומט ארויס די קטנים, ס'קומט פון די בלעדער קומט עס ארויס ביז אונטן ביי דעם סדק, און נאכדעם איז דא די וועדזשינעל אופענינג דאס איז די וועדזשיינע, דארטן גייט דער מאן אריין מיט זיין אבר ער זאל מיט איר וואוינען, און דאס איז צוגעדעקט מיט א מעמברעין מיט א שטיקל דינע הויט, דאס הייסט די היימען, די בתולים, און נאכדעם ווען דער מאן וואוינט מיט די פרוי, איז רייסט ער דאס אויף און דעמאלטס ווערט א קביעות'דיגע אופענינג פאר די וועדזשיינע, און דאס הייסט די וועדזשינעל אופענינג. יעצט כ'האב מסביר געווען ביים פריעריגן שיעור אז די נודע ביהודה זאגט, אז ביז ווילאנג מ'גייט נישט אריין מיטן אבר פונעם זכר אין דעם לאך פון די וועדזשינעל אופענינג, ביז דעמאלטס הייסט מען נישט אז מ'האט געוואוינט מיט די פרוי, נישט להיתר און נישט לאיסור, נישט להיתר מיינט אז א מאן דארף וואוינען מיט א פרוי, הייסט עס נישט אז ער האט געוואוינט נאר אז ער גייט דארט אריין, און נישט לאיסור מיינט חלילה אויב ער טוט זנות, הייסט עס נישט אז ער האט געוואוינט, איך האב שוין אויך מסביר געווען אז די קריבות איז דאך אויך אן איסור, אבער מ'רעדט אלץ די ענין פון ביאה פון וואוינען. לגבי אן אשת איש זאל זיין אסור על בעלה, צי אן אשת כהן זאל ווערן אסור אפילו באונס, איז מוז מען דארטן וואוינען אין דעם לאך, וויפיל אריינצוגיין איז א מחלוקת דער טורי זהב מיטן בית שמואל, דער בית שמואל האלט אז מען מוז אריינגיין מיט די גאנצע עטרה ווייל די עטרה איז נישט גראד אין פראנט ס'איז אזוי שיף געשעיפט, מוז מען אריינגיין מיט די גאנצע עטרה, און לויטן טורי זהב איז גענוג אפילו האט נאר אנגערירט דעם טראפ פון די עטרה, ווייל וויבאלד אויף די אונטערשטע זייט האט דאך עס שוין נישט מער קיין עטרה הייסט עס אזוי ווי עס איז נכנס כל העטרה. האב איך געזאגט ביים פריעריגן שיעור אז דאס איז פון אינדרויסן, יעצט גיימער אריין. וויאזוי ס'זעהט אויס ביי די פרוי אינעווענדיג. יעצט כ'וועל קודם געבן א באריכט אויף ענגליש מיט די טערמינאלעדזשיס, נאכדעם וועמער צוקומען צו די גמרא און וועמער זעהן וויאזוי דאס קאראספאנדירט אינאיינעם. יעצט די גמרא זאגט אז א מענטש זאל זיך נישט דרוקן ווען ער דארף ארויס גיין גדולים פן ינתק שיני הכרכשתא. די גוף האט בערך זעכציג אזאלעכע מאסעלס וואס זיי האלטן אפ א סערטען בלאקעדזש. למשל. אין דעם ביהיינד אינעם אחר האלט עס אן אז די גדולים וואס איז נישט ארויסגעגאנגען זאל בלייבן אינעם גוף, ס'סיעלט עס. יעצט די בלעדער האט אויך אזא אופענינג וואס ס'לאזט ארויס די יורין און ס'האלט צוריק די יורין, איז דא. יעצט די וועדזשיינע האט אויכעט אזא מין מאסל וואס ס'הייסט ספינקטער, S-P-H-I-N-C-T-E-R, מאסל, און ווען מ'וויל אריינגיין אין די וועדזשיינע איז עס צוגעמאכט. און מען מוז אריינשטופן דעם גיד מיט כח. יעצט עובר צו זיין אויף איסורי ביאה איז דארף מען נאר לויטן טורי זהב צולייגן צו דעם מאסל, און די מינוט ווען ס'געט א ריר אן דיין גיד צו דעם מאסל, דאס איז שוין כריתות, מען דארף נישט אריינגיין אינגאנצן אין דעם מאסל. נאר ווען דו רירסט עס אן א טראפל און דו עפענסט עס א טראפ דאס הייסט שוין א ביאה און די זעלבע ביי א זכר אז מען שטופט אריין דעם גיד ביי יענעם אין אחר און סגייט נאר א טראפל אריין איז הייסט עס שוין אז מען איז אינגאנצן אריין לויטן טורי זהב און מען איז שוין חייב כרת און לויטן בית שמואל אז מען גייט נאך א טראפל אריין למשל נאך א האלבען אינטש אזוי אז די גאנצע עטרה גייט אריין. דאס וואס איז געבויגן צום מענטש אויב סגייט אריין אינעווענדיג איז ער חייב כרת. יעצט, ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט וויאזוי דער אייבערשטער האט צוזאמגעשטעלט דעם מענטש, און זאג מיר ביי הושענות אין די פיפטע הקפה, הושענא אדם ובהמה, הושענא, בעט דעם אייבערשטן ער זאל העלפן דעם מענטש און די בהמות, ווייל די תפילות פון כלל ישראל איז געמאכט. פאר אלע זאכן, מען בעט פאר די געוויקסן, פאר אלעם, נאכדעם זאגט מען הושענא בשר ורוח ונשמה הושענא, דאס מיינט מען דער מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון פלייש און פון א רוח און פון א נשמה, נאכדעם זאגט מען הושענא גיד ועצם וקרמה. הושענא, דאס מיינט מען די אדערן, די ביינער, און די הויט, נאכדעם זאגט מען הושענא דמות וצלם ורקמה, הושענא, דער מענטש האט אין זיך דעם דמות פונעם אייבערשטן. יעדער מענטש האט א צלם אלקים, אזוי שטייט דאך אין פסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הושענא, זיו, ותואר וקומה, הושענא, א מענטש האט א ריין און א קלאר געשטאלט און ער איז אויך הויעך, און דאס אלעס בעט מען דעם אייבערשטן ער זאל העלפן פארן מענטש, יעצט דער מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון פלייש פון א רוח, פון א נשמה, פון גידים, פון עצמות, פון קרמה, דאס איז הויט. בקיצור, דער גיד איז מורא'דיג א וויכטיגע זאך אינעם גוף, ווייל דער גיד איז דער וואס ס'ציט זיך אויס און ער ציט זיך צוריק צאם, סיי ביי א זכר, ער וואלט קיינמאל נישט געקענט אנקומען צו א נקבה, איז ווען מען דארף ציט ער זיך אויס, און ער פאלט נאכדעם אראפ, און די זעלבע אויכעט ביי די נקבה, זי האט אזא עפענונג ביי די טיר פון די וועדזשיינע, דאס מאכט זיך אויף און ס'מאכט זיך צו, ווען ס'דארף ארויס קומען דם נידות עפענט זיך עס אויף, און ווען א בעיבי דארף ארויס קומען עפענט זיך עס אויף, ווען נישט איז עס צוגעשפארט. עס איז אלץ נפלאות הבורא וויאזוי דער אייבערשטער האט געמאכט, די גמרא זאגט אז אזוי ווי ס'איז דא גרעוועטי און אלעס ציעט אויף אראפ, וואלט אין אמת'ן דער אייבערשטער געדארפט מאכן אז מען זאל ארויסשלעפן א קינד ארויף צו וועגס, האט דער אייבערשטער געמאכט ניין, עס קומט ארויס פון אונטן, איי פארוואס פאלט עס נישט גראד ארויס? ווייל דער אייבערשטער האט אויסגערעכנט ביי יעדן מענטש און יעדע זאך פונקטליך, מען דערציילט אז אמאל אין סלאבאדקע האט דער אלטער פון סלאבאדקע געזאגט, די גדלות השם האט ער אויסגערעכנט, ווען א מענטש נעמט אריין א טראפ עסן, וויאזוי דאס ווערט צעטיילט אין מאגן, וויאזוי דאס ווערט צעטיילט אין הארץ און צום מח, ס'פארט ארום אלעס איבעראל, און נאכדעם וויאזוי ס'גייט אראפ צו די געדערים און ביז ס'קומט ארויס, און ס'איז. פול פול מיט השגחה פרטית אויף יעדע זאך וועלכס זאל גיין דא וועלכס זאל גיין דארט, ס'איז אנבעליוועבל, האט ער געגעבן א זאג, רבותי קומט אויס פון דעם אז ווען א מענטש גייט ארויס דארף מען אים זאגן מזל טוב, ס'איז א גאנצע מעשה, נאר אזוי ווי ער טוט עס יעדן טאג זעט מען נישט די גרויסקייט, ווען א פרוי האט א בעיבי זאגט יעדער מזל טוב ווייל מ'זעט די גרויסקייט פונעם אייבערשטן. יעצט לאמיר צוריק קומען דא צום שיעור. יעצט האמער גערעדט פון דעם נודע ביהודה וואס ער זאגט אז מען איז עובר נאר דעמאלטס אז מ'האט געלייגט אריין דעם אבר אין דעם פרוזדור, אין דעם פי הפרוזדור, דאס איז די וועדזשיינע, די וועדזשינעל אופענינג. יעצט וועמער רעדן וואס איז דאס די וועדזשיינע. די וועדזשיינע איז אזוי ווי א טוב וואס האט א לאך פון ביידע זייטן און ס'איז בערך דריי ביז פיר אינטשעס לאנג, און ס'הייבט זיך אן אונטן ווי איך האב עס גערופן ביים פריעריגן שיעור די פתח הפרוזדור, אדער די וועדזשינעל אופענינג, און ס'ציט זיך ארויף ביז צו א פלאץ וואס עס הייסט די סערוויקס אוו די יוטערעס, כ'וועל באלד מסביר זיין וואס דאס איז. למעשה, די וועדזשיינע איז ארומגענומען מיט אזא מיוקעס מעמברעין, און ס'ציט זיך אויס אזוי שיין ווי אן עלעסטיק, אזוי ווי א ראבער בענד, און ס'האט אסאך קנייטשן, דאס איז וואס די חזל רופן אן חורין וסדקים, ס'האט אסאך קנייטשן, און ס'קען זיך זייער שיין שטארק אויסציען. יעצט, וואס טוט די וועדזשיינע? וואס איז די פאנקשען פון עס? קודם, דארט איז געמאכט אז מ'זאל האבן תשמיש, דער מאן גייט אריין דארט מיט זיין אבר, אויכעט דארטן לאזט דער מאן איבער זיין זאמען, די זרע, ממילא קען זי שוואנגער ווערן, ס'איז אויכעט. א פלאץ וואס פון דארטן גייען ארויס אלע דם נידות, די מענעסטרול פלואיד, און ס'איז אויכעט א דורכגאנג פאר די קינד ווען מען דעליווערט די בעיבי. יעצט ווען מען מאכט בדיקות שטייט אז מען זאל מאכן בדיקות בחורין ובסדקין, יעצט זייער אסאך פרויען ווייסן נישט ווי צו מאכן די בדיקות און וויאזוי צו מאכן, סאו ווי צו מאכן האט מען זיי שוין אויסגעלערנט, מען מאכט עס אין די וועדזשיינע. וויאזוי מען מאכט עס דארף מען אויכעט וויסן. מען נעמט א שמאטע, די וואס ווערט פארקויפט אין אלע מקוואות, אדער אין גראסערי סטארס אדער אין דראג סטארס, די עיקר איז ס'זאל האבן א הכשר, און מען נעמט די פינגער וועלכע ס'איז די באקוועמסטע אריין צו לייגן דארט, אסאך נעמען די מיטעלסטע פינגער, ס'הייסט אמה, און אויף ענגליש הייסט עס די מידעל פינגער, ווייל דאס איז אביסל לענגער, ס'איז די לענגסטע פינגער, און אזוי ווי דער חתם סופר זאגט אז מען זאל לייגן א קליינעם פיסן בענקל ווען מען מאכט די בדיקות, און מען זאל שטיין, און איין פיס לייגט מען ארויף אויף דעם קליינעם פיסן בענקל, במילא איז צושפרייט דאס פלאץ, איז זייער גרינג אריינצוגיין מיט די לענגערן פינגער, כדי ס'זאל קענען העכער אנקומען און זאלסט קענען מער אויסווישן. אסאך זאגן ס'איז זיי מער באקוועמער צו נעמען די ערשטע פינגער, וואס דאס הייסט אויף לשון קודש די אצבע, און אויף ענגליש די פוינטער, און מען וויקלט עס ארום אויפן פינגער אזוי אז דער פינגער ווערט אינגאנצן צוגעדעקט פון דעם שטיקל סחורה. יעצט, געווענטליך אסאך פרויען דעקן עס איבער, זיי נעמען די מיטן פון די שמאטע און זיי לייגן עס ארויף אויף די פינגער. מיט אנדערע ווערטער, וואס געשעהט איז, אויף אפאר פלעצער איז עס זייער לאנג און אויף אפאר פלעצער איז עס זייער קורץ. יעצט אז דיין פינגער איז גרויס לאמיר זאגן אנדערטהאלבן צו צוויי אינטשעס צו אפילו צוויי מיט א האלב אינטשעס, און וויאזוי קענסטו דעמטס אויסווישן די גאנצע וועדזשיינע? דו קענסט עס נישט טון. איז אז דו נעמסט די שמאטע וואס מען קויפט, די בדיקה, דאס הייסט אן עד הבדוק, און דו דרייסט עס ארום דיין פינגער, די גאנצע פינגער זאל זיין שיין צוגעדעקט דערמיט, און נאכדעם לייגסטו עס אריין, איז ממילא אז דו'עסט עס שיין ארומדרייען עט זיין אויסגעווישט די גאנצע וועדזשיינע אזוי ווי מען דארף. יעצט, א גוטער מורה הוראה זעהט גראד צו די פרוי ווייסט וויאזוי צו מאכן בדיקות צו נישט, ער קען דאס זעהן רייט אוועק, ס'איז ווען מען שטופט עס אריין און ארויס און מען ווייסט נישט וויאזוי מען דרייט און מען זעהט, מען קען דאס דערקענען. וועגן דעם דארף מען אויסלערנען לעולם ילמד אדם בתוך ביתו אז מען זאל אריבערדעקן דעם גאנצן פינגער ארום און ארום מיט די בדיקה און אריינגיין אין די וועדזשיינע און אנהייבן אויף איין פלאץ און שיין ארומגיין און עס סטרעטשן אזוי ווי א זייגער למשל קומסט אריין דו הייבסט אן ווי די זייגער איז צוועלעווע דו הייבסט אן אויסצוציען אביסל די מעמברעין און דו גייסט פון צוועלף ביז איינס ביז צוויי ביז דריי ביז פיר ביז פינף ביז זעקס נאכדעם גייסטו ארויף זיבן אכט ניין צען עלף צוועלף האסט געמאכט א טרי האנדרעד ענד סיקסטי דעגרי טורן האסטו געכאפט אלע פלעצער און אז דו האסט עס אביסל נאך געסטרעטשט בשעת ווען דו ביסט געגאנגען אזוי ווי די מעמברעין סטרעטשט זיך דאך אויס האסטו אויסגעגראד די אלע קנייטשן און די אלע גריבעלעך וואס דארט איז דא און במילא ביסטו הונדערט פראצענט זיכער אז דו האסט געמאכט א געהעריגע הפסק טהרה אין א בדיקה אזוי ווי די הייליגע תורה פארלאנגט. יעצט וויל איך צוריק קומען אביסל צו דעם גוף פון די פרוי אינעווענדיג. כ'האב ענק פריער געזאגט אז ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט די סערוויקס אוו די יוטערעס. איז לאמיר קודם זעהן וואס איז די יוטערעס און מ'עט פארשטיין וואס די סערוויקס אוו די יוטערעס איז. יעצט די יוטערעס דאס הייסט די רחם, דאס הייסט אויף ענגליש די וואומב, אדער אין די משנה מסכת נידה, דף י"ז עמוד ב', ווערט עס אנגערופען חדר, דארטן פארעמט זיך דאס קינד און דארט וואקסט דאס קינד. יעצט נעם א באר. וועסטו זעהן אז א באר איז ברייט אונטן, ס'ווערט שמאלער אויבן, נאכדעם האט עס אזא שטענגעלע. די זעלבע זעהט אויס די יוטערעס, ס'זעהט אויס ווי אן איבערגעדרייטע באר, ס'איז אויבן ברייט און אונטן ווערט עס שמאל, ס'איז בערך דריי אינטשעס לאנג און צוויי אינטשעס ברייט און אן אינטש דיק. יעצט די אונטערשטע חלק דארטן ווי ס'ווערט שמאלער, אזוי ווי די באר וואס ס'ווערט שמאלער. דאס גייט אריין אין די וועדזשיינע פון אויבן. דאס הייסט די סערוויקס אוו די יוטערעס, ווייל דארט קומט זיך צוזאמען די סערוויקס מיט די וועדזשיינע. יעצט אויף די העכערע זייט, דארטן ווי אזוי ווי מ'משל'ט אויס א באר, ווי די באר ווערט ברייט.

TUBES, יעצט די טובס זענען לאנג בערך פיר אינטשעס און זענען אזוי דיק ווי א לעד פענסל וואס מען שרייבט אין סקול, און ביי די עקן איז עס געשעיפט אזוי ווי א פאנעל, ווי א מילטער, ווי א טראכטער, ס'איז אלץ וואס דער אייבישטער האט באשאפן, דעם גוף פון א מענטש איז אנבעליוועבל. יעצט וואס דאס טוט איז, פון ווען א מיידל הייבט אן צו באקומען איר ווסת, פון איך ווייס מסתם ביי די צוועלף, היינט הער איך קריגט מען עס שוין אביסל פריער אויכעט ווייל מען עסט אסאך גוטע עסן, און אין די וואסערן ליין איך אז ס'איז פול מיט די אלע ווייטעמינס, פארוואס? ווייל ווייטעמינס גייט נישט אריין אין די גוף נאר וויפיל ס'ברויכט, דאס איבריגע גייט ארויס אין די יורין, ממילא זענען אלע וואסערן, די קטנים, פול מיט די אלע זאכן, די אויכעט די גדולים איז פול מיט די אלע ווייטעמינס.

ס'איז געווען אמאל אין א געגנט וואס יעדער האט געהאט טווינס, האט מען נאכגעקוקט אז זיי קויפן פון עפעס א פארעם וואס דארטן נידעלט מען די טשיקענס כדי זיי זאלן שנעל געבוירן, איז במילא איז די הארמאונס האט משפיע געווען אויף די פרויען וואס האבן געגעסן די טשיקענס. איז די זעלבע דא אויכעט, מען ווייסט נישט פונקטליך ווען די מיידל הייבט אן צו באקומען איר פיריעד, און אסאך מיידלעך זאגן אז ביי די צען האבן זיי שוין אויכעט די פיריעד. ס'איז דא אסאך מענטשען וואס זיי ווילן וואוינען נאר מיט א מיידל וואס האט נאך נישט די פיריעד זאל נישט עובר זיין אויף איסור נידות. סאו רעיפן זיי יונגע מיידלעך? דאונט טעיק איט פאר גרענטעד אז ביי די צוועלף באקומט זי עס. ס'איז דא ביי אונז איינער וואס האט געטאטשט א מיידל האט ער זי געפרעגט צי זי האט שוין איר פיריעד ער האט געמיינט צו זאגן ווייל דעמאלטס דארף ער נישט מורא האבן אז מ'טאר עס נישט טוהן. עניוועי לאמיר גיין ווייטער. יעצט א מיידל אדער א ווייבל פון דעם עסן וואס זי עסט. די נערהאפטיגע זאכן ווערט באשאפן, דער אייבערשטער מאכט יעדע זאך זאל גיין ווי ס'ברויך צו גיין, דאס גייט צו די בלוטן, דאס גייט דא, דאס גייט דארט, און א חלק פון עסן גייט צו די ריפראדאקטיוו סיסטעם, פון דעם, פון די בעסטע פונעם עסן ווערט באשאפן די בלוט, און די בלוט איז אין א פארעם פון אן איי, אזוי הייסט עס א איי. און דאס ווערט געפארעמט אין די אווערי, דארטן ווערט דאס געפארעמט. נאכדעם דארף מען האבן א טרענספארטעישאן סיסטעם ס'זאל קענען פארן פון די אווערי אריין אין די יוטערעס, איז דא די פעלאופיען טובס, זיי זענען די טרענספארטעישאן סיסטעם וואס זיי טראגן דאס אריין פון די אווערי ביז אריין אין די יוטערעס. יעצט ווען ס'קומט זיך צוזאמען די זרע פון א מאן מיט די איי פון די אווערי, דעמאלטס ווערט זי שוואנגער און זי קען האבן א קינד. טאמער ס'איז זיך אבער נישט צוזאמגעקומען, אדער אפילו ס'איז זיך יא צוזאמגעקומען און ס'האט נישט געכאפט געהעריג, וועט עס רינען ווייטער פון די יוטערעס אריין צו די סערוויקס, פון די סערוויקס עט עס אדורכרינען צו די וואדזשיינע, פון די וואדזשיינע עט עס אראפרינען ביז דעם פתח פרוזדור. די וועדזשינעל אופענינג. און ס'עט ארויסקומען, און דאס איז דם נידות, און דאס איז וואס די תורה האט אונז גע'אסר'ט. יעצט, אין די גמרא שטייט קלאר, און אין די הלכה. ווערט געברענגט אפאר זאכן וואס מ'דארף וויסן. די ערשטע איז אז א פרוי ווערט נישט טמא. נידות אדער זיבות, נאר מיט בלוט וואס ס'קומט ארויס פון איר מקור. דער מקור נאכאמאל הייסט די איבערגעדרייטע באר, אדער אויף ענגליש הייסט עס די וואום, אדער אין די משנה לשון הייסט עס דער חדר, וואס דארטן ווערט געפארעמט די קינד, ווען ס'האט א קינד. ס'מוז ארויסגיין נאר פון מקור.

זאגט דארט די גמרא לימד, מ'לערנט על הדמים שאינן אלא מן המקור, אזוי שטייט אין פרשת זבים פרק ו' פרשה ד' און אויך אין רא"ש פרק י'. יעצט איז דא נאך א זאך, דער מקור, דאס הייסט די איבערגעדרייטע באר אדער די וומב אדער דער חדר האט אונטן אזא עפענונג, א טיר, אזוי ווי איך האב אויבן געזאגט, דארט ווי די באר ווערט שמאלער, און דאס הייסט די סערוויקס. יעצט, זי ווערט נישט טמא נאר טאמער ס'גייט ארויס דער בלוט דורך די טיר פון די מקור, נישט אויף אן אנדערן אופן, אזוי דרשנ'ט ר' שמעון בן יוחאי ווייל ס'שטייט ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגילה את ערוותה, דאס איז אין קאפיטל כ פסוק י ח, מלמד שאינה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערוותה. דאס איז אין מסכת נידה, דף מ א, עמוד ב'. דאס מיינט, די גמרא ברענגט אז טאמער מען נעמט ארויס די בלוט מיט א שפופרת, מען גייט אריין מיט אזא פייפ און מען נעמט עס ארויס, איז זאגט די גמ' זאגט רש י אין מסכת נידה דף כ א, עמוד ב', אז ס'מוז ארויסגיין די בלוט ממקורה בדרך נגיעת כותלי בית הרח'.

איינס איז אז ס'מוז גיין דורך די כותלי הרחם, ס'מוז אנרירן די כותלי הרחם, ווייל טאמער האט עס נישט אנגערירט, ער איז אריין לאמיר זאגן מיט א אינסטרומענט, און ער האט ווען ס'איז אראפגעקומען פון די פעלאופיען טובס, האט ער עס גראד אריינגעכאפט אין א טוב, און ס'איז ארויסגערינען ביז ארויס, איז נישט דא קיין איסור נידות. די צווייטע זאך איז וואס מ'האמיר פריער געזאגט, אז ס'מוז אדורך גיין דעם פתח המקור, און נישט אויף אן אנדערן וועג, דאס טייטש אפילו ס'האט יא אנגערירט שוין די כותלי בית הרחם, איז עס נאך אויך נישט טמא, נאר ס'מוז ארויסגיין דורכן פתח המקור. יעצט אוודאי פארשטייט זיך אז די אלע זאכן אין די נארמאלע אומשטענדן איז דאס דא ווייל ס'רינט גראד אריין אויף די ווענט פון די כותלי בית הרחם און ס'גייט ארויס פון אונטן פון די סערוויקס נאר ס'איז דא מיט וועגן מיט אפערעישנס מיט זאכן וואס מ'קען עס מאכן אנדערש און כ'רעד דערפון באריכות פשוט ווייל מ'זאל וויסן אז טאמער איז עס געקומען אויף נארמאלן אופן איז נישט דא קיין וועג ארויס נאר אז די פרוי איז געווארן טמא. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך אז טאמער ס'איז ארויסגעגאנגען פון די באר אדער אזוי ווי מ'רופט עס די וומב אדער אזוי ווי מ'רופט עס דער חדר און ס'איז געבליבן אינעווענדיג, ווייל ס'דארף דאך נאך דורכגיין א דריי אדער פיר אדער פינף אינטשעס די גאנצע לענג פון די וואדזשיינע. איז דער דין איז אז די פרוי ווערט גראד טמא תיכף ווען ס'איז ארויס די בלוט פון די מקור, פון די וומב אדער ווי מען רופט עס פונעם בית, און מען ברויך נישט אז ס'זאל ארויסגיין אינדרויסן פון איר גוף, אזוי שטייט אין די משנה, די משנה זאגט כל הנשים מטמאות בבית החיצון, אלע פרויען זענען מטמא בבית החיצון, דאס מיינט אין די וואדזשיינע, שנאמר דם יהיה זובה בבשרה, דאס איז אין קפיטל ט ו פסוק י ט, זאגט רש י בתוך בשרה, אפילו ס'איז נאך אין איר לייב. ס'מוז נישט ארויסקומען. יעצט נאכדעם איז דא נאך אפאר זאכן וואס מען דארף אויך וויסן, אז ס'שטייט דם נאר בלוט, אבער אנדערע משקות וואס זיי קומען פונעם חדר זענען נישט מטמא, אזוי ווי ס'שטייט אין תורת כהנים יכול, כ'האט געוואלט מיינען כל מראה זוב שתזוב תהיה טמאה, יעדע מיני רינעדיגע ליקוויד וואס ס'רינט ארויס זאל זיין טמא, תלמוד לומר דם יהיה זובה, דאס איז א פסוק אין קפיטל ט ו פסוק י ט, נאר דווקא דם, לפיכך אם שתת מן הרחם לובן אז ס'קומט ארויס ווייס או משקה ירוק אדער גרין אף ע פ שסמיכותו כדם כאטשיג ס'זעהט אויס אזוי ווי דם הואיל ואין מראיו מראה דם ס'ני ס'האט נישט אין זיך מראה דם הרי זה טהור איז ער טהור אזוי שטייט אין תורת כהנים און דעם רמב ם פרק ה פון איסורי ביאה הלכה ו'. וועגן דעם, אזוי ווי א פרוי איז דאך נישט קיין מורה הוראה, און געווענטליך די יונגעלייט אויך נישט, מוזן זיי גיין פרעגן א רב, און וועגן דעם האט א רב א רעכט דאס מתיר צו זיין אדער צו אסר'ן, ווייל ס'ווענדט זיך צו ס'זעט אויס אזוי ווי דם צו נישט, אויכעט ס'מוז זיין רויט, ווייל ס'איז נישט טמא נאר די דם וואס דאס איז רויט, ווייל ס'איז דא א פסוק אין מלכים קפיטל ב' פסוק ג', ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. מואב האט געזען פון ווייט דאס וואסער איז געווען רויט אזוי ווי בלוט, איז פון דעם לערנט מען ארויס אז רויט הייסט נאר ווען ס'איז אזוי ווי בלוט, אויכעט מ'טוט מרבה זיין אז ס'דא פיר מראות פון רויט וואס זענען אלע טמא, און איך לערן דאס ארויס ווייל ס'שטייט דמיה, דאס איז אין קאפיטל י ב פסוק ז', און ס'שטייט נאכאמאל דמיה אין קפיטל כ פסוק י ח, איז דא פיר מיני בלוטן, און שווארץ זאגט די גמרא איז אויך טמא, פארוואס ווייל ס'איז רויט, נאר ס'איז שלקה ס'איז געשלאגן געווארן, דאס איז אין מסכת נדה דף י ט עמוד א', איז באמת איז נאר פינף מיני דמים זענען טמא, און די איבריגע זענען טהור. נאר וואס, ס'דא אף קאלערס, דאס איז איין זאך, און אויף דעם איז דא גרויסע מחלוקת, צו ברוין, צו געל, וויאזוי, ווי די וויפיל ס'מוז זיין, איז א מחלוקת, און באמת היינט האבן מיר נישט קיין שום מין איידיע וועלכע די חמשת מיני דמים זענען, במילא מוז מען מחמיר זיין אויף יעדן מין קאליר וואס איז נוטה לאדמדמות, וואס איז נוטה צו רויט. יעדער מורה הוראה האט זיך שוין זיין אויסגעטרעטענעם וועג וויאזוי ער האט מקבל געווען פון פריעריגע רבנים ביז משה רבינו. יעצט איז דא נאך א זאך אז זי דארף האבן הרגשה. א פרוי ווערט נישט טמא מן התורה נאר ווען זי פילט ווען ס'קומט ארויס די בלוט ווייל שמואל האט געזאגט בבשרה עד שתרגיש בבשרה. יעצט למעשה וואס דאס איז הרגשה דאס וועל מען רעדן אן אנדערס מאל, אבער למעשה ס'איז זייער שווער די אלע הרגשות ווייל היינט זענען די גופים אזוי שוואך אז ס'איז שוין נישט דא קיין הרגשה אויך נישט, ממילא איז זי טמא מן התורה אפילו ס'איז נישט געווען קיין הרגשה, ווייל ס'קען זיין זי האט יא געפילט נאר ס'איז נישט באקאנט אין די הרגשה. און אויך דארף מען וויסן אז אפילו ס'קומט ארויס מיט אן אונס למשל זי האט געשפרינגען, צו כדומה, קען זיין זי האט זיך דערשראקן פון עפעס, ס'איז דא אסאך זאכן וואס ס'מאכט ס'זאל ארויסקומען, קען זיין דער מאן האט איר געגעבן א פראסק אויכעט, מ'קען היינט גארנישט וויסן, איז זאל מען וויסן דאס הייסט אן אונס, און אפילו דעמאלטס איז זי אויכעט טמא מן התורה ווייל ס'שטייט כי יזוב זוב, איז ממילא איז אפילו עס איז אן אונס איז עס אויכעט מטמא, ווייל רש"י זאגט זוב משמע מכל מקום אפילו על ידי אונס, אזוי שטייט אין תורת כהנים און אויכעט אין די גמרא מסכת נדה דף ל"ו עמוד ב'. יעצט איך בין אריין אביסל אין דעם ענין ווייל כ'האב געוואלט די דריי זאכן רעדן, די ערשטע איז אז ס'מוז ארויסקומען דורכן פתח המקור, דאס מיינט אז ס'מוז ארויסקומען ביי די סערוויקס, וואס פון דארטן רינט עס ווייטער אריין אינטו די וואדזשיינע, און די צווייטע זאך איז אז ס'מוז אנרירן די כותלי בית הרחם, ס'מוז אנרירן. די כוסלי בית הרחם, דאס איז די וואל אוו די יוטערעס, פון אינעווענדיג, פראם אינסייד. אוו די יוטערעס, אדער אזוי ווי דאס הייסט אין די לשון המשנה דער בית, און נישט אז מ'נעמט עס ארויס מיט אן אינסטרומענט, און די דריטע זאך איז אז איינמאל אז ס'איז שוין אדורכגעגאנגען די וואם, אדער ווי מ'רופט עס די רחם, אדער דער מקור, און ס'איז שוין ארויסגערינען פון דארט אבער ס'איז נאך אריינגערינען אין די וועדזשיינע, איז עס נאך נישט ארויס פון איר גוף, איז זי שוין טמא, געהעריג טומאת נדה. יעצט האבן מיר מברר געווען פונקטליך בעזרת השם די זאכן וויאזוי ס'זעהט אויס אינעווענדיג ביי די פרוי, אין דעם פריעריגן שיעור נומבער זיבן האט מען מברר געווען וויאזוי ס'זעהט אויס אינדרויסן. יעצט וועלן מיר גיין אריינקוקן אין די משנה און די גמרא, זעהן וויאזוי די משנה און די גמרא זאגט. ס'זעהט אויס, און אין די זעלבע צייט עמער זעהן צו ס'שטימט מיט מציאות פון היינט, און נאכדעם עמער זעהן וויאזוי די גדולי אחרונים האבן דאס אפגעלערנט, און דעמאלטס עמער האבן אביסל א קלארקייט אין די סוגיא. איך וויל אבער מסביר זיין אז וויאזוי ס'זאל נישט זיין, צו ס'דארטן דא אביסל אנדערש ווי ס'איז היינט די מציאות, אבער למעשה דער רחם, די וואום, איז די זעלבע, און אויכעט, פאקט, די וועדזשיינע איז די זעלבע, און די הלכה איז אז טאמער ס'גייט ארויס פונעם רחם פון די וואום אפילו א טראפ דם, ווערט זי טמא טומאת נידה און אפילו ס'איז נישט ארויסגעקומען. דאס איז די פיינעל הלכה, אבער איך וויל אריינגיין דערין וועגן כמה טעמים. קודם כל להגדיל תורה ולהאדירה, צווייטנס ס'איז דא אזויפיל מענטשן וואס זיי לערנען עס און זיי זעען אז זיי פארשטייען נישט, און זיי האבן אסאך ספיקות וואס דאס הייסט וואס יענץ הייסט, און דריטענס איז, ס'דא זייער אסאך מאל וואס די פרוי גייט דורך מעדיקעל פראסידזשערס, מיט אנדערע זאכן, דארף דער מאן וויסן וואס דאס איז, און פארשטייט זיך די פרוי אויך, און זיי זאלן וויסן וויאזוי צו פרעגן א שאלה פון א רב און וואס צו פרעגן, און זייער אסאך מאל די רב אליין ווייסט אויך נישט פונקטליך, סא דארף ער עס שיקן צו אזאלכע רבנים וואס זיי טוען אין דעם. יעצט צו מיר עפענען די משנה און די גמרא און די אחרונים. ס'דא א משנה אין מסכת נידה אין פרק כל היד אין דף י"ז עמוד ב' איז די משנה איז דא מסביר פונקטליך וויאזוי די ריפראדאקטיוו סיסטעם פון א פרוי זעהט אויס און וועלכע בלוט ס'איז טמא און וועלכע נישט יעצט איך האב שוין מסביר זיין סוף פונעם שיעור אז היינט זענען אלע בלוטן טמא ווייל דאס וואס די משנה רעכנט אויס וויאזוי ס'זעהט אויס דאס איז היינט אינגאנצן אנדערש, און אזוי ווי דער חתם סופר זאגט שוין אין מסכת נידה אין די חידושים דף י"ח אז ער האט גערעדט צו דקטורים און אנאטעמי זאגט אז ס'איז נישט אזוי, איז במילא גיי מיר אונז מסביר זיין וועלעכע חלק ס'בלייבט און וועלעכע ס'בלייבט נישט. יעצט זאגט די משנה משל משלו חכמים באישה, די חכמים האבן געזאגט א משל וויאזוי ס'זעט אויס די ריפרעדאקטיוו ארגען ביי א פרוי, החדר, דאס מיינט מען די צימער, ס'הייסט די וואום, די רחם. והפרוזדור, דאס מיינט די קארידאר, די פאדערשטע צימער, דאס מיינט די וועדזשיינע. והעליה, און ס'איז אויך דא אן עטיק, א בוידעם, ס'איז דא אויבן אויכעט א צימער. יעצט, דם החדר, די דם וואס איז אין חדר, דאס מיינט מען אין די וואום, אין די רחם, איז טמא. דם העליה. די בלוט וואס ס'טרעפט זיך אין די עליה, דאס איז אין בוידעם, איז טהור. נמצא בפרוזדור אז מ'האט עס געטראפן אינעם פרוזדור, דאס מיינט אז טאמער מ'טרעפט בלוט אין די וועדזשיינע, ווייס איך דאך נישט פון וואו ס'האט זיך אנגעהויבן, צו ס'האט זיך אנגעהויבן פונעם דם החדר, צו ס'האט זיך אנגעהויבן פון די עליה, פונעם בוידעם, איז ממילא איז עס א ספק, איז עס ספיקו טמא. איז דער ספק איז אויכעט אז ס'איז טמא, פארוואס לפי שחזקתו מן המקור, ווייל ס'קומט זיכער פון די מקור. יעצט, לויט וויאזוי רש"י מאלט עס אויס, און אויכעט תוספות, מאלן זיי אויס אויף אזא מין אופן אז ס'איז דא די רחם, און ס'איז דא די פאדערשטער צימער, און מער אביסל ארויפציר איז דא אזא עליה. ממילא אז ס'איז דא דארט אן עליה, און פון די עליה פון דעם בוידעם קומט עס אראפ אויכעט דורך די וועדזשיינעל טוב, די וועדזשיינע, און ממילא קומט אויס אז ס'איז דא צוויי מינע בלוטן וואס זיי קומען זיך צאם אין די וועדזשיינע, איינס איז פון די וומב, פונעם רחם, דאס איז פונעם חדר, און איינס פון די עליה, און ס'איז דא א דורכגאנג צווישן זיי וואס די בלוט. פון די וומב פון דעם רחם גייט נישט צוריק ארויף אויף די עליה, ס'קומט נאר אראפ פון די עליה און ס'טרעפט זיך אינאיינעם אין די וועדזשיינע, אין די וועדזשיינעל טוב, און במילא איז אזוי, פון חדר איז זיכער טמא, פון די עליה איז טהור. און פונעם פרוזדור ווען זיי טרעפן זיך צוזאם ווייס איך דאך נישט צו דאס איז צוזאמגעקומען בלוט פון די וומב פון די רחם צו ס'איז צוזאמגעקומען בלוט פון די עליה איז במילא איז עס א ספק און א ספק איז טמא. אזוי האט רש"י עס אפגעלערנט און אזוי האט עס אפגעלערנט תוספות און למעשה האב איך ענק שוין געזאגט דער הייליגער חתם סופר זאגט אין מסכת נדה דף י"ח עמוד א', אז די דאקטוירים, אנאטאמי, דאס איז די דאקטאראט, זאגט ער, האלטן אז די מציאות איז אז היינט איז עס נישט אזוי, עס איז נישט דא אזא לול א אויבערשטע שטאק, ווי א בוידעם, און ממילא היינט אז ס'קומט ארויס קומט עס ארויס פון די וומב. פונעם חדר איז אלעס וואס ס'ווערט געטראפן אין די וועדזשיינעל קאנאל קומט נאר פון דעם וומב פונעם חדר און ממילא איז אלעס טמא. יעצט ס'איז דא וואס זיי ווילן זאגן אז אזוי ווי אמאל האט מען דאך נישט געהאט די אלע מעדיקעישאנס וואס דאס הייסט אנטיביאטיקס און אז א פרוי האט באקומען אן אינפעקשאן, צי כדומה, און ממילא האט זיך געמאכט דארטן אזא שטיקל אן עליה, אזא שטיקל אנגעשוואלן, און דארטן איז געקומען פון די אינפעקשאנס איז געקומען דארטן בלוט, און פון דארט האט עס אראפגערונען אין צו די וועדזשיינעל קאנאל, און דאס הייסט די עליה. ס'דא וואס זיי ווילן אזוי זאגן, אבער למעשה ס'ווייזט זיך נישט אויס אז. די ראשונים און אויך די אחרונים זאלן אננעמען דעם מהלך, ווייל בכלל ס'זעהט נישט אזוי אויס די פלאץ דארט, און חוץ פון דעם ווער זאגט ווי די אינפעקשאן מאכט זיך, ס'קען זיך דאך פונקט אזוי מאכן אין די וומב, און ווי שטייט אז ס'קומט דארטן צו אן עליה, א שטאק, א בוידעם, און ווי קומט דארט צו א לול, דאס איז אזא פעסידזש, אזא דורכגאנג, און לויט רש"י און לויט תוס' ארבעט עס. אז די בלוט פון די וומב קען נישט ארויפגיין צו די עליה, צום בוידעם, און די בלוט פון די עליה קען נישט ארויפגיין צום וומב, ווייל לויט וויאזוי רש"י איז מסביר איז דער וומב מער אין די בעק און העכער, און במילא טוישן זיך נישט די בלוטן, איז זייער דרעינידזש פאר ביידע איז די וועדזשינעל קאנאל, דאס איז די וועדזשיינע, און דאס איז א זאך וואס די מציאות איז נישט אזוי, איז במילא מוז מיר אונז מסביר זיין אויף אונזער אופן וויאזוי עס איז היינט. וועגן דעם האב איך געמאכט אזא לאנגע אריכות פריער וועגן די וויאזוי ס'זעהט אויס לויט היינט אין מאדערן סייענס. יעצט, ס'איז דא אן ערוך ווען מ'רעדט פון פרוזדור. זאגט ער אז די טייטש פון עליה איז די בלעדער, אדער פון די בלעדער קומט אראפ א פייפ וואס דאס הייסט די יוריטרא, און דאס טראגט אדורך די מי רגלים. און ס'גייט אדורך אינעם רחם. אבער למעשה די דאס איז נישט די מציאות פון וויאזוי ס'איז היינט. דאס מיינט דארטן ווי ס'איז דא די, כ'האב ענק שוין מסביר געווען, ס'איז דא אזא פייפ וואס דאס ברענגט אראפ פון די בלעדער ארויס די קעטאמין. יעצט למעשה לויט דעם וועט אויסקומען אז דער פרוזדור וואס דאס איז די וועדזשינעל קאנאל פון דארט קומט ארויס די קטנים לויטן ערוך. און דאס איז א זאך וואס די מציאות איז נישט אזוי. ווייל די קטנים גייט נישט דורך דורך דעם פרוזדור, עס גייט נישט דורך די וועדזשיינע. יעצט אין ערוך אליינס איז נישט אזוי קלאר וואס ער מיינט, וועגן דעם וויל איך פארזאגן דעם ערוך, ווייל קען זיין אנדערע עס פארשטיין אנדערש. דער ערוך זאגט פרוזדור, בפרק ב' בנידה, דף י"ז עמוד ב', החדר והפרוזדור והעליה, דאס איז די דריי זאכן וואס די משנה זאגט, חדר, פרוזדור און עליה, פירוש, עליה, מקום השתנות מי רגלים. קומט אויס אז ער לערנט קלאר אז די עליה איז די פלאץ ווי ס'איז דא די מי רגלים. יעצט וויאזוי קומט עס אראפ זאגט דאך אונז די משנה, די משנה זאגט אז פון דעם עליה גייט עס אריין אין דעם חדר און נאכדעם אינעם פרוזדור. יעצט די משנה זאגט נמצא בפרוזדור, אויב מ'טרעפט עס אין פרוזדור איז ספיקו טמא. עס ווייזט אויס לויט דעם אז די מי רגלים וויאזוי דער ערוך האט פארשטאנען אז ס'זעהט אויס דארט, איז גייט עס אראפ צום חדר און צום פרוזדור, אזוי ווי די משנה איז דארטן מסביר. יעצט אביסל שפעטער זאגט ער אז פרוזדור איז לשון יוון, דאס איז א יוונישע ווארט, והיא בין השער לחצר המלך, דאס איז צווישן דעם טויער און צווישן דעם חצר פונעם מלך.

איז יעצט לויט דעם קומט אויס אז בשל אישה במקום ערווה בשפתיים ערווה שמו פרוזדור קומט אויס אז אונטן דארטן ווי ס'איז דא דער שניט דארטן הייבט זיך אן די פרוזדור און דארטן אז מ'טרעפט דם איז עס א ספק פון טומאה אזוי ווייזט אויס לפום ריהטא אז אזוי איז די פשט פון פרוזדור לויטן ערוך. ער ברענגט אויך די זעלבע וואס די נודע ביהודה האט געברענגט, כ'האב עס נאכגעזאגט פאריגע וואך, אז אדם מבהמה לא יליף, מ'קען נישט ארויסלערנען ווייל דלית ליה פרוזדור, ווייל א בהמה האט נישט קיין פרוזדור, דארטן איז אויך תוס' און אויך מסכת שבת דף פ ו, אז אישה דיש לה פרוזדור בהמה דלית לה פרוזדור, קען איך נישט ארויסלערנען איינס פון צוויי, קומט אויס אז ער רעדט די פרוזדור איז דאס איז אנפאנג ווי ס'עפענט זיך אויף די וועדזשינעל טובס, אזוי זעהט עס אויס. ממילא וויאזוי מ'לערנט עס ווייזט זיך אויס אז לויט דעם ערוך גייט גאר דורך די מי רגלים די קטנים גייט גאר דורך דעם רחם, דאס וואס דאס הייסט חדר, און ס'גייט נאכדעם דורך די וועדזשיינע וואס דאס הייסט א פרוזדור, זייער שווער דאס צו זאגן ווייל די מציאות איז אנדערש. יעצט איז א מורא'דיגע זאך, איך האב מסביר געווען ביים פריעריגן שיעור וויאזוי ס'זעהט אויס ביי די פרוי אינדרויסן, און כ'האב געזאגט, אז פון דארטן ווי ס'קומט ארויס די קטנים. די יוריטרע. דאס קומט ארויס אין דעם סדק וואס די נודע ביהודה איז דאס זייער שיין מסביר, און דאס איז אביסל מער אין די פראנט ווי פון די וועדזשינעל אפענינג. איז געגאנגען א רב און ער האט מיך אפגעקאלט און ער האט מיר געזאגט אז ער פסק'נט מראות און ער איז זייער שטארק מיקל אין מראות ווייל וויבאלד ער ווייסט דאך אז ס'גייט דורך די קטנים דורך די וועדזשיינע איז במילא אז א פרוי מאכט בדיקות איז אין די קטנים אין די יורין איז דא אסאך מאל דיסקאלערס און ממילא איז ער זייער שטארק מיקל אין די אלע זאכן. אזוי ווי ער האט געהערט פון מיר אז ס'הייבט זיך נישט אן, נישט דא אזא מין זאך ווי קטנים זאל אדורך גיין די וועדזשיינע, איז ער אינגאנצן דערשראקן ער ווייסט שוין נישט וואס צו טון יעצט ווייל ער פלעגט זיך אלץ פארלאזן אז ס'דא אמאל ס'דא א. בלעדער אינפעקשאן און ס'איז דא אמאל בלוט אין די יורין, איז ער האט אלץ געמיינט אז דאס גייט דורך די וואדזשיינע, אבער כ'האב אים געזאגט די אלע זאכן וואס דו האסט געפסקנט ביז יעצט איז פאלש געפסקנט, נישטא אזא מין זאך, איך האב אים געזאגט ס'איז פונקט אזוי ווי די מעשה פון הרב הגאון ר' חזקאל ראטה, ער האט יארן געפסקנט מראות, ביז רב אלישיב איז געקומען דערויף אז ער פסקנט אפילו ביי בדיקת עד הבדוק פסקנט ער אזוי ווי ס'וואלט געווען כתמים, און ער האט ארויסגעגעבן א פייערדיגן בריוו. געזאגט אז אלע זיינע פסקים זענען נישט כשר, און נישט נאר דאס, מ'האט אלע מורה הוראות געמוזט צוריקשיקן זאלן זיך נאכאמאל לערנען, האט ער געטענה'ט, ר'האט אזוי מקובל פון איך ווייס פון וועלכן בית דין אין ירושלים, האט מען אים געזאגט, דעם קבלה וועסטו האלטן פאר דיר, דו קענסט נישט אזוי פסק'ענען. די זעלבע דא אויך, אט האסט יעצט א רב, ער האט מכשיל געווען יארן מיט כריתות, ער זאגט ער פסק'ענט שוין פערציג יאר, סא מוז ער שוין זיין אין די יארן, און אזא פנים טראגט יעדער איינער. נאכדעם הייבט אן דער רב אויף מיר צו שרייען וויאזוי ווייסטו אזוי פונקטליך, ווארום דו ווייסט מ'טאר נישט קוקן באותו מקום, האב איך אים גענטפערט צוויי זאכן, קודם כל, ס'איז געשריבן אין אלע ספרים, מ'דארף נישט קוקן, קוק נאך אין נודע ביהודה וועסטו זעהן, און צווייטנס וואס האסטו נישט געפרעגט דיין רעבעצן, דו האסט דאך א רעבעצן, דאס האט ער מורא מיט איר צו רעדן, ווייל דאס וועט זיין ניבול פה, ס'דא אין די תשובות נודע ביהודה זאגט ער כ'האב געפרעגט נשים חכמניות, זיי האבן אים גענטפערט ער רעדט דארטן וועגן הרגשה. די וסת און הרגשה. כ'מיין דו קענסט דאך נאר פרעגן א פרוי. עניוועי. ער האט א פראבלעם וויאזוי איך האב געקוקט באותו מקום. ווער גייט קוקן? מען דארף דאס נישט קוקן. סאו דאס איז נאך א געוואלדיגער מכשול. איך זאג דיך, דער עולם קען נישט קיין הלכות נדה, זיי קענען גארנישט. און איך האב אים געזאגט אז ס'איז דא א ערוך וואס ער וויל אזוי זאגן, אבער למעשה איז עס נישט אויסגעהאלטן. נאר איך האב אים געזאגט דאס וואס איך האב געזאגט אז א פרוי נאך וואס זי גייט יורין קטנים דארף זי זיך גוט אפוואשן און זי דארף זיך האלטן זייער זויבער, כאטשיג. ס'קומט טאקע נישט ארויס פון דעם זעלבן פלאץ ווי פון די וועדזשיינע, נאר אזוי ווי ס'איז דארט דא א סדק און ס'ווערט צוגעמאכט מיט די גרויסע ליפן און מיט די קליינע ליפן, איז במילא אז ס'זאמלט זיך דארט אן וואסער, עס קען מאכן א פראבלעם אז דאס וואס דו זאגסט אז ס'קען זיין בלוט אין די יורין צו כדומה, קען עס מאכן א פראבלעם, שמוץ קען אויכעט מאכן א פראבלעם, און חוץ פון דעם קען זי קריגן אן אינפעקשאן, אבער נישט אויף מתיר צו זיין בדיקות. יעצט, אז מ'וועט אריינקוקן אין פירוש המשניות לרמב"ם, זאגט דער רמב"ם מורא'דיגע ווערטער, אז חדר, דאס וואס מ'רעדט פון חדר, זה חלל הרחם, ס'איז אזוי ווי מיר האמיר געלערנט ביז יעצט, דאס איז די וואומב, זאגט ער איזה שיהיה מן החללים, מ'רעדט אדער פון די רעכטע זייט איז דא א חלל אדער די לינקע זייט, פארוואס ווייל כי לרחם שני חללים, די רחם האט צוויי חללים, ופרוזדור צוואר הרחם, און נאכדעם איז דא די פרוזדור פון דעם צוואר הרחם, ועליו. שני תוספות איז דארט דא צוויי נאך צוגעלייגעכטס, דומות לשני קרניים, וואס דאס איז אזוי ווי צוויי הערנער. דאס איז די פעלאופיען טובס. אשר על צוואר הרחם. ואמנם, מה הם זה וואס איז דאס? אשכול הביצים, כ'האב ענק געזאגט פון דארטן קומט אראפ די אייער. דאס איז די טרענספארטעישאן אז ס'זאל ברענגען די אייער פון די אווערי וואס דארטן ווערט. פאבריצירט די אייער, יעדן חודש גייט דורך די בלוט און פון די בעסטע בלוט מאכט עס די אווערי אז ס'זאל זיין ריין און ס'זאל קענען געבוירן פון דעם, און נאכדעם איז דא די טרענספארטעישאן סיסטעם, דאס איז די פעלאופיען טובס. און דאס איז אויף ביידע זייטן, ס'איז אביסל העכער, ס'זעט אויס ווי צוויי הערנער. פון א הירש ווייסטו אזעלכע צוויי געבויגענע הערנער? אשר על צוואר הרחם, וואס דאס איז אויפן צוואר הרחם. ואמנם מה הם זה, וואס איז דאס? אשכול הביצים, דאס איז די געהענגל פון די ביצים. וזאת הצורה התבאר בספר הניתוח, אין די בוקס וואס זיי שרייבן וועגן מאכן אפערעישאנס שטייט אזוי. יעצט דער רמב"ם רעכנט אויס א גאנצע אריכות וויאזוי דאס איז זיך מחבר און וויאזוי די ביצים גייען דארטן דורך און אזוי ווייטער. חדר. יעצט, די רמב ם איז דן אז פאר ס'קומט אריין די בלוט אינעם חדר, אדער אין די וומב, אדער אין דעם רחם, אדער אין דעם בית, אדער אין די יוטערעס, דאס אלץ די זעלבע זאך, פאר ס'קומט אריין דארטן די בלוט, למשל ס'איז נאך אויבן אין די טרענספארטעישאן סיסטעם אין די פעלאופיען טובס, איז טאמער ס'איז נאך דארט, צו ס'איז בכלל שייך נאך נידות צו נישט. ס'איז א גאנצע אריכות, אבער למעשה איז דאס נישט נוגע, ווייל אז ס'קומט אריין אין די וומב אין דעם חדר ווערט דאך עס אטאמאטיש טמא, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט און כ'על עס באלד נאכאמאל איבערחזר'ן, איז במילא נישט קיין גרויסע נפקא מינה פאר אונז, ס'איז א לאנגע שיינע שטיקל רמב ם אין פירוש המשניות, און ער פירט אויס אזוי. כמו שביארתי לך אמיתותו, אזוי ווי איך האב דיר מברר געווען דעם אמת'קייט, ומי שהורגל בחכמת הניתוח, ווער ס'קען זיך אויס אין די חכמה פון אפערעישאנס, מעט אביסל, יסביר לו, עט מען מסביר זיין כל מה שזכרנו, אלעס וואס כ'האב דערמאנט, וגם כי יהיה צי. ציור, ס'וועט זיין דער זעלבער ציור מה שהזכרתי וואס כ'האב דערמאנט, קרוב מאוד, לפי שאנחנו הפלגנו בביאור זה. אזוי פירט אויס דער רמב ם. יעצט, אין א ליטווישע ישיבה מען האט אמאל נישט פארשטאנען פונקטליך די גמרא האט מען אריינגעקוקט אין רמב ם, איז האט מען אנגעהויבן צו פארשטיין דעם פשט אין די גמרא איז מען ארויס מיט א טענצל הרמב ם הציל את המצב, דער רמב ם האט מציל געווען דעם מצב, דאס איז דער רמב ם, יעצט דער רמב ם איז דאך געווען א דאקטער אויכעט, איז בקיצור עמער גיין יעצט אויפן מהלך פונעם רמב ם אויכעט. אין הלכות איסורי ביאה, פרק ה, משנה ג און משנה ד, קען מען זעהן וואס דער רמב ם האלט די זעלבע ווי ער זאגט אין פירוש המשניות. יעצט איז דא א ספר מעשה טובי', דאס איז פון איינעם וואס ער האט געהייסן טובי' הרופא, דאס איז מיט זייער אסאך יארן צוריק, און ער האט א ספר אין פרק ג, ס'הייסט גן נעול, און ער פרובירט אויסצוארבעטן שיטת רש י מיט שיטת תוספות. אבער למעשה אין די מציאות היינט איז נישט אזוי, און כ'על ענק קודם זאגן וואס דער תוספות יום טוב זאגט, און נאכדעם וועל איך ענק זאגן א לשון פונעם הייליגן חתם סופר. יעצט, דער תוספות יום טוב זאגט אזוי, דאס איז אין פרק ב', משנה ה, זאגט ער החדר והפרוזדור כתב הרב, דאס איז דער ברטנורא, וכותלי רחם למטה באמצע הפרוזדור. ווענט פון דעם רחם אונטן, דאס איז אינמיטן פונעם פרוזדור. איז טייטש אזוי, איך האב ענק מסביר געווען אז די רחם איז די וומב און ס'קומט אריינגעלייגט אזוי ווי א איבערגעדרייטע באר וואס ס'ווערט שפיציג פון אונטן, נעמסט א באר דו דרייסט אים איבער און ס'ווערט שפיציג און דער שפיץ גייט אריין פון דעם רחם פון די וואס ס'הייסט די בית, אדער אויף ענגליש וואס דאס הייסט די יוטערעס, און די שמאלקייט, די שפיציגקייט, דאס הייסט די סערוויקס, דאס הייסט אזוי ווי דער נעק פון די יוטערעס. אזוי האב איך ענק געזאגט אנפאנג דעם שיעור. איז זאגט ער אויך די זעלבע. נראה לי דרוצה לומר שבאמצעו נמשכים הכסלים האלה, ס'ציען זיך די כסלים די ווענט, וכלומר שהפרוזדור מתרחב מחלל כותלי הרחם, פרוזדור ווערט ברייט פונעם חלל פון די כותלי הרחם, דאס מיינט אזוי אז די רחם גייט אריין אין דעם פרוזדור אין די וועדזשיינע און ס'ברייטערט עס אביסל אויס, וזה מה שכתב הרמב"ם בפרק ה מהלכות איסורי ביאה בפירוש הפרוזדור שהוא צוואר הרחם כולו, אזוי ווי מ'ווייסט היינט. דאס הייסט די סערוויקס. והוא און דאס איז המקום הארוך פון דעם לאנגן פלאץ שמתקבץ ראשו וואו ס'ציט זיך דארטן איינזאמלען דער קאפ בשעת העיבור ווען א מאמע איז שוואנגער, דארטן שטעלט זיך אפ דער קאפ ווייל דער קינד אין מאמע'ס בויך איז מיט'ן קאפ אראפ און מיט די פיס ארויף כדי שלא יפול הולד אז די קינד זאל נישט ארויספאלן. אזאלעכע כסדר'דיגע נפלאות אין מפליא לעשות וואס דער אייבישטער מאכט פלאי פלאים, און גראדע די גאנצע רחם, דאס אלעס איז צווישן די בלעדער, דארטן וואו ס'איז דא די יורין, און צווישן. די רעקטום, צווישן וואו ס'קומט ארויס די גדולים. דארט אינמיטן פארעמט זיך דאס קינד אין אזא מין כלי, וואס דאס הייסט. די רחם, די וומב. יעצט, דארט וואו דער מענטש גייט אריין מיט זיין אבר, איז בשעת גמר ביאה האבר נכנס בפרוזדור, גייט ער אריין אין פרוזדור, האבן מיר דאך געזאגט אז דארטן וואו די פרוזדור ווערט ברייט פון די כותלי בית הרחם, דאס איז אביסל ארויפציר, און.

ווייט פון דעם רחם, ער קומט נישט אן ביז אהין, אלא ער קומט אן רחוק ממנו מעט לפי האצבעות, ווענדט זיך ווי גרויס זיין אבר איז, איינער האט א גרעסערן אבר איינער האט א קלענערן אבר. יעצט זאגט ער דא ועל שם החדר, דעם נאמען פארוואס ס'הייסט חדר, כתב הרב, זאגט דער ברטנורא, החדר מבפנים, וזה לשון הרמבם בפרק הנזכר, רמבם זאגט, הרחם שנוצר בו הולד די רחם, די געבערמוטער, דאס איז די וומב, דארטן ווערט באשאפן דאס קינד הוא הנקרא מקור והוא און דארטן שדם נידה וזיבה יוצא ממנו וקוראין אותו חדר פון דארט קומט ארויס די דם נידה און די דם זיבה מ'רופט עס חדר לפי שהוא לפני ולפנים עד כאן. ובפירוש המשנה כתב, ביי פירוש המשנה זאגט די רמב"ם חדר הוא חלל הרחם, דאס איז דער חלל פונעם רחם. איזה שהוא מן החללים, פון וועלעכע חלל כי כי לרחם שני חללים ווייל די רחם האט צוויי חללים אזוי ווי כ'האב אייך שוין געזאגט, דאס איז די פעלאופיען טובס. יעצט נאך דעם אלעם איז נאך פונקטליך שווער צו פארשטיין דעם רמבם'ס אפאר לשונות, אבער אונז קען מיר גיין לויטן היינטיגן מציאות, און למעשה זעמיר אונז מטמא אלע מיני דמים וואס ס'קומט ארויס פון מקור. יעצט וויל איך ענק זאגן א לשון החתם סופר. ספר. דער חתם סופר איז אויף מסכת נדה די חידושים, דף י ח עמוד א', און די גמרא זאגט דארט קאן שנמצא בקרקע פרוזדור, מאי פרוזדור וחדר וגג בקרקע ועליה, וואס איז דאס? זאגט דער הייליגער חתם סופר, אחר החקירה מפי ספרים וסופרים חכמי וספרי הניתוח, נאכדעם וואס כ'האב גערעדט מיט דוקטורים, און איך האב אויך געליינט די אלע ספרים פון חכמי הניתוח, אי אפשר לנו להכחיש המציאות, קען מען נישט מכחיש זיין די מציאות שאינה כפירוש רש י ותוס' ס'איז נישט ווי פירוש רש י ותוס', וציור מהרם לובלין, און אזוי ווי דער מהרם לובלין מאכט דעם ציור, ואין לנו אלא מה שכתב הרמב ם בחיבורו, ובפירוש המשניות, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט אז ער האלט טאקע ס'איז די פעלאפיען טובס, און אזוי ווייטער. אלא ששם בפירוש המשנה יש איזה גמגום בסופו דארט איז דא א שטיקל גמגום איך האב ענק געזאגט פריער ס'איז זייער שווער צו פארשטיין אפילו די רמב ם וואס ער זאגט שוין מער צו די מציאות וויאזוי ס'איז היינט איז דא אפאר זאכן וואס מ'האט נישט קלאר ארויס ותמצא הציור הנכון בספר מעשה טובי' ובספר שבילי אמונה דארטן שטייט

עיין היטב. ולכך לא הטרחתי, וועגן דעם האב איך נישט מטריח געווען כלל בביאור דברי רשי ותוספות, אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר, בשמעתן אין די סוגיא כי אי אפשר להולמן, דאס מיינט אז ס'איז נישט פארשטענדליך. לפי המציאות האמיתי, ואתה דע לך, און מיט דעם וועסטו האבן דאס גאנצע צו פארשטיין. געזאגט. אויך די תשובות פון חתם סופר אין יורה דעה סימן קוף ס' ז זאגט אזוי. אבל אחר בקשת המחילה מרבותינו הקדושים, נאכדעם ווען איך בעט אז אונזערע הייליגע רעבעס זאלן אונז מוחל זיין, לא צדקו דבריהם, זייערע רייד איז נישט ריכטיג, כי האמת עם הרמב ם, דער אמת איז אזוי ווי דער רמב ם זאגט כאשר יעיד הנסיון, אזוי ווי די פראקטיק ווייזט אויס, על פי חכמי וספרי הניתוח שלפנינו, לויט די ספרים, פון ניתוח פון מאכן אפערעישאנס וואס איז פאר אונז מספרי בני ישראל כמו מעשה טובי' וספר שבילי אמונה, יש לפני עוד ספרים מדויקים מרופאים מומחים איך האב נאך ספרים מדויקים פון רופאים מומחים אשר לא מבני ישראל המה ס'איז נישט פון אידן ס'איז פון גוי'אישע דאקטוירים כמה וכמה ציורים און אסאך אסאך פיקטשערס כולם יעידו ויגידו כרמבם זל, אלע זאגן אזוי ווי דער רמבם, ומיניה לא נזוע, און פון דעם וועל מיר זיך אונז נישט רוקן, גם זאגט ער אויך שאלתי לרופאים מומחים, און ס'איז אזוי ווי אונז ווייס מיר היינט, און נישט אזוי ווי ס'איז געווען בימי המשנה. יעצט, דער עולם פארשטייט פארוואס מען דארף מאריך זיין אין דעם, ווייל ס'איז תורה היא וללמוד אני צריך, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג פאר אפצוהיטן טהרת המשפחה, און ס'איז וויכטיג אפילו פאר רבנים. יעצט וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז די רבנים וואס זיי פסק'ענען די אלע זאכן זאלן זיך דורכרעדן מיט רופאים מומחים מיט יראי שמים, און זאלן פארשטיין פונקטליך פון וואס מ'האנדלט דא, ווייל זיי מאכן אסאך מיסטעיקס די רבנים, און. אויכעט פון די צייט פונעם הייליגן חתם סופר ביז יעצט איז שוין דורך הונדערט און פופציג יאהר, איז שוין דא אזאלכע מיני כלים מכלים שונים וואס מען קען מאכן אסאך זאכן וואס מען האט אמאל נישט געקענט, מען קען מאכן אויף די קלענסטע אברים פון די פרוי וואס זי האט דארטן צו אויפן מאן, מאכט מען וואונדערבארע אפערעישאנס, מען דארף וויסן צו ס'איז אויסגעהאלטן בהלכה, און דאס האט מען אפילו נישט געוואוסט אין די צייטן פון חתם סופר אפילו גאר גרויסע דאקטוירים. און מען דארף אויך וויסן, די גמרא זאגט ס'איז דא אזא פלאץ הייסט בין השיניים, ס'איז נישט אויף אריינצוגיין אין די סוגיא ווייל ס'וועט אוועק קריכן זייער ווייט, אבער למעשה דארף מען דאס אלעס וויסן, א מורה הוראה וואס ער פסק'נט דארף דאס אלעס וויסן. יעצט איז דא א מכון אין ארץ ישראל וואס דאס איז. לחקר הרפואה על פי התורה, דאס איז א חלק פון שערי צדק שפיטאל, און דא אינעם ביכל שטייט הכרת האטאנאמיע הגניטלית, דאס מיינט אטאנאמי מיינט די באדי פון דעם מענטש און די דזשענערל באדי, ברענגט ער דארטן אין שער ראשון וואס דאס הייסט די אלע זאכן וואס אונז געפינען מיר אין די חז"ל, נרתיק, בין השיניים, און. דער צוואר הרחם, דער צוואר הרחם בזמן לידה, שיטת הרמב"ם, ער ברענגט זייער אסאך שיינע זאכן צו פארשטיין די מציאות מיט די חז"ל, און דאס איז געשריבן דורך היי סאפיסטיקעיטעד דאקטערס, ברענגט ער דארטן וועגן למשל איין זאך וואס דאס הייסט נרתיק. זאגט ער אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת פונעם ספר שבט הלוי אין זיינע שיעורים, און צו די הקדמה פון הלכות נידה פון נשמת אברהם פונקטליך וואס דאס איז, איז ברענגט ער אז אין די שיעורים פון שבט הלוי אויף הלכות נידה סימן קפ"ג סעיף קטן ב שרייבט ער דארטן א גאנצע זאך וויאזוי די פרוזדור צו צוטיילט זיך מן השיניים מלחוץ און מן השיניים מלפנים מיט א גאנצן פיקטשער. זאגט ער לאידך גיסא, וועסט טרעפן אין ספר נשמת אברהם חלק ב' אין די הקדמה פאר הלכות נידה שרייבט ער אנדערש און ער שרייבט דעם פיקטשער אינגאנצן אנדערש זאגט ער למציאות אז לויט ווי די דאקטוירים זעען די אלע זאכן בפרט נאך מיט די פיקטשערס היינט קען מען דאך אלעס מאכן פיקטשערס זאגט ער אז דער ציור פונעם נשמת אברהם איז מער קרוב אל האמת אווי די ציור פון דעם שבט הלוי. יעצט איך וויל נישט אריינגיין אין די אלע זאכן ווייל כ'האב שוין געזאגט להלכה איז עס נישט קיין גרויסע נפקא מינה ווייל אלעס איז טמא טאמער ס'קומט ארויס פון דעם אותו מקום פון די פרוי אבער למעשה אויף כדי מ'זאל פארשטיין אביסל די מציאות און אטאמער די רבנים וואס ווילן זיך אריינלאזן אין פסק'נען זאלן פארשטיין דו דארפסט גיין צו דאקטוירים און דו דארפסט פארשטיין פונקטליך די ציורים מיט אלעם, און דעמאלטס עסטו קענען אויכעט בענעפיטן, אסאך מאל דא פרויען וואס האבן נישט קיין קינדער, צו קענען געבן עצות, נישט אווי יענער רב וואס האט נישט פארשטאנען דערצו האט געזאגט דעם יונגערמאן ער זאל וואוינען אפאר מאל א נאכט, מען דארף פארשטיין וואס דא גייט פאר, און נאכדעם דא זייער אסאך פרויען וואס האבן שאלות און ס'זעט אויס אז ס'איז לכאורה איז עס טמא, למעשה אבער טאמער קען מען מיט די היינטיגע אינסטרומענטן קוקן און מען זעהט אז דאס קומט בכלל נישט פון די יוטרעס, ס'קומט נישט פון די וומב, נאר ס'קומט פון די וועדזשיינע, און ס'איז דארטן דא א מכה, דעמאלטס קען מען מתיר זיין די פרוי, און דאס איז א זאך וואס ווען איך האב יארן צוריק גע'פסק'נט הלכות נידה, כ'האב געמאכט א ספר, האב איך שטארק מעודד געווען די רבנים אז מען זאל שטעלן פרויען, וואס זענען יראי שמים און זיי קענען אביסל די מעדיקל פיעלד, און פארשטייט זיך זאלן זיין בקשר מיט רבנים נישט זאלן אליינס פסק'נען, וועט מען קענען מטהר זיין פרויען, ס'איז דא נישט צענליגע נאך קען זאגן הונדערטער און אפשר טויזענטער פרויען וואס מען האלט אין איין מטהר זיין ווייל דער רב פארשטייט וואס גייט פאר און ער פארשטייט פונקטליך וויאזוי די סיסטעם ארבעט, און ממילא איז הכל יבוא על מקומו בשלום, צו לאזן א פרוי זאל פוילן אין כבלי עיגון, זאל נישט קענען וואוינען מיט איר מאן און נישט קענען ברענגען קינדער אויף די וועלט, צו דעם דארף מען נישט קיין רב, צו דעם האט מען נישט געדארפט אפילו א שלחן ערוך אויך נישט, צו דעם דארף מען נישט די אלע זאכן. ס'איז אויך דא וואס איך וויל נאך רעדן ביי אן אנדערן שיעור פון א אישה וואס איז רואה דם מחמת תשמיש, איז דא א בדיקת. שפופרת. און איך ווייס פאר אן ערנסטן רב וואס ער פלעגט עס מאכן אסאך מאל, ער האט מתיר געווען אסאך פרויען אזוי, אסאך מאל פאלט די רחם אביסל אראפ און ס'קומט נישט בכלל פון דעם וואס ס'איז מחמת תשמיש, און אין די זעלבע צייט איז געווען אמאל, כ'וועל רעדן באריכות, א גרויסע מלחמה ווייל די. הרב הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך האט מתיר געווען פאר איינעם א בדיקת שפופרת איז געגאנגען די סיקריקן חברה די שקצים זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן איז רבי שלמה זלמן האט עס ווייטער מתיר געווען נאר שטילערהייט איז טשעבינער רב אים געקומען זאגן איך בין זייער ברוגז אויף אייך אויב די תורה לאזט דאס טון זאלט איר נישט זיין קיין פחדן ווייל ס'איז דא אפאר סיקריקן שקצים און דאס איז וואס א רב דארף זיין. ווען נישט דאס וואס מען האט אזוי קלאר ארויס די מעדיקעל פוינט אוו וויו און מען קען זעהן פון ווי די בלוט קומט, א פרוי איז אמאל אנגעקראצט, ווען נישט דאס וואלטן געווען הונדערטער און אפשר טויזענטער קינדער ווייניגער אויף די וועלט, און דער אייבערשטער וויל לא תהו בראה לשבת יצרה ער וויל מען זאל האבן קינדער און מען זאל ברענגען נשמות אויף די וועלט, און ווען ס'וועט זיך ענדיגן דארטן אין הימל וואו ס'איז דא פלאץ וואס דאס הייסט גוף, איז דעמאלטס וועט משיח קומען, די גמרא זאגט משיח וועט נישט קומען. עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. רש"י זאגט ס'איז דארט דא אן אוצר וואס דאס הייסט גוף. יעצט אזוי ווי דער סדר איז אז כ'האב יעדעס מאל א מעשה נאכן שיעור, די וואך גיי איך אויך דערציילן א מעשה, אבער איך גיי נישט דערציילן א מעשה וואס פון ווייט אוועק, איך גיי נישט ממרחק תביא לחמה נאר פון דא. מענטשן האבן מיך אפגעקאלט, און ערנסטע רבנים, ס'דא וואס זענען זייער צופרידן פון שיעור, ס'דא וואס זיי האלטן וואס האט אויסגעפעלט צו רעדן פון די קליטערעס, פון דעם חלק וואס א פרוי האט דארט, וואס אז מ'טאטשט עס ווערט זי אראוזד, זאג איך איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, ווייל איך האב נאך צו רעדן א גאנצן שיעור וועגן דעם, דאס איז נאך דער אנהייב, נאר איך האלט דאך יעצט אינמיטן הלכות נידה, אבער אזוי ווי דער עולם האט געוואלט וויסן וויל איך ענק זאגן, רבותי ס'איז דא היינט בערך פינף און צוואנציג פראצענט גוטן. ס'דא זייער אסאך וואס ס'געבט זיך פשוט ווייל ליידער מען קען נישט אויסהאלטן די בודזשעט, מען וואוינט אין זייער א טייערע שטאט, איך זאג יעדן זאלן אנטלויפן ווי לאנג זיי קענען, ווייל די סוף גייט זיין אז מען וועט נישט קענען דא וואוינען, איך ווייס ס'איז דא א מעשה אין ארץ ישראל, ס'איז געווען דער רב קליערס, רבי שמואל קליערס איז געווען דער רב פון טבריה, ער ווען ער איז זיי זענען אנטלאפן, זיי האבן נישט געקענט מער לעבן אין טבריה ווייל דער הונגער איז געווען גרויס, האבן זיי זיך געזעגנט און געוויינט און געזאגט טבריה טבריה ביסט געווען אזא שיינע שטאט פאר אונז, וואס דא ליגט דער רמב"ם און דארטן ליגט דער של"ה הקדוש מיט רבי יוחנן בן זכאי מיט די פינף תלמידים, אבער וואס זאל מען טוהן מען קען מער נישט וואוינען דא, און מיט טרערן האבן זיי זיך געזעגנט און געפארן אויף ירושלים. ווילימסבורג, ווילימסבורג ס'געווען זייער שיין פאר אונז, בארא פארק, בארא פארק ס'געווען זייער שיין פאר אונז, פלעטבוש, פלעטבוש ס'געווען זייער שיין פאר אונז, יעצט קען מען מער דא נישט וואוינען, ס'ברעכט אונטער די גאנצע אידישע שטוב. און אפילו ווען איינער האט שוין און ער קען דורך שטופן איז ס'איז ס'איז א סטרעס און ער האט נישט קיין פעני זיך אנצוסעיוון אויף חתונה מאכן קינדער ס'איז זייער שלעכט איז למעשה איז עס א גרויסער פראבלעם יעצט ס'איז דא אזאלכע וואס זאגן מען דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן יא אבער מען דארף טון וואס מען קען אויך און חוץ פון דעם כ'האב נאך נישט געזען די אלע רבנים וואס זיי זאגן מען דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אז זיי זאלן דארפן צוזאם שטעלן געלט פאר זייער חתונה ווייל זיי האבן נישט מען שטעלט צוזאם ווייל זיי האבן סאו איז א סימן מען דארף האבן און זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. ס'איז ס'איז פאר כלל ישראל, זיי פאדערן פון כלל ישראל אז זיי זאלן לעבן מיט אמונה, און זיי אליינס לעבן נישט מיט קיין אמונה, איך ווייס פון צענליגע רעבעס וואס האבן חתונה געמאכט ביז מ'האט נישט אראפגעלייגט דאס געלט פאר די חתונה, קיין חתונה נישט געווען, מולטי מיליאנערן פון אלע צדדים, אבער עניוועי איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, איך וויל גיין ווייטער, א גרויס טייל פון די פראבלעמען אין שלום בית איז ווייל ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס מ'לערנט זיי נישט אויס געהעריג. מען הייבט אים אן מסביר צו זיין, וועסט חתונה האבן, וועסט זיך טרעפן איינמאל מיט די פרוי, ס'ט זיין טונקל אין צימער, וועסט געבן א גיי אריין, וועסט זאגן זי זאל צושטעלן דיין אייווער ערגעץ צו א לאך, און נאכדעם געבסטו א ענדיג און דו אנטלויפסט. וואס זאל איך דיר זאגן? ס'שטייט כאשר אבדתי אבדתי, אסתר האט גע'טענה'ט צו מרדכי'ן, זאלסט וויסן אזוי, איך בין דאך אן אשת איש, בעיסיקלי בין איך דאך דיין ווייב, יעצט ווען דער אחשורוש דער רשע האט מיט מיר געוואוינט, האט ער דאך געוואוינט מיט כח, ער'ט געוואוינט באונס, אבער מיט די צייט ווען מען וואוינט מיט א פרוי און מען טאטשט זי ביי די קליטערעס, אדער פון זיין אייווער ווערט זי דארט אנגערירט, אדער פון די הענט, האב איך אנגעהויבן צו פילן א גוטן טעם, איז וכאשר אבדתי אבדתי, בתחילתו איז עס געווען באונס ובסופו ברצון, יעצט א מאן ווען ער גייט אריין אין א פרוי האט ער גראד דעם גרעסטן סארס אף. קישוי אבר אין דעם גרעסטן סארס אף ווארעמקייט אנגעווארעמט אין די גרעסטע סארס אף היי פילינגס ער איז זייער אראוזד ביי א פרוי ארבעט נישט אזוי ווייל מען שטופט אריין ס'טוט איר וויי ביז ס'שפרייט זיך אויס די וואדזשיינע מיט אלעם איט דאזענט ווארק לייק דעט זי הייבט ערשט אן צו קומען צום טעם נאך אפאר מינוט ווען מען שפילט זיך מיט איר. איז ממילא דער יונגערמאן געט א גיי ארויף אויף א מינוט און ער איז שוין פערטיג און זי פילט אז מען האט זי גערעיפט, זי שוין ער איז שוין נישט דא ער זי ווייסט שוין נישט וואס איז דא געשעהן, העי וועיט א מינוט ער האט מיך איבערגעלאזט דא אין בעט ענד דעטס איט? נא נא נא נא נא דעטס דעדלי ראנג איז דא אין מסכת שבת דף ק"מ זאגט רב חסדא, רב חסדא האט געלערנט קדושה מיט זיינע טעכטער, שטעלט זיך פאר, און נאך א מזל אז די משמרת הצניעות'ער פון די וועלט האבן נישט געטראפן דעם רב חסדא'ן, הא? אדער די סיקריקין חברה, וואו, ווען זיי טרעפן ווען דעם רב חסדא'ן, וואו, האט געווען לעבעדיג. עניוועי, הערטס אויס וואס די גמרא זאגט וואס ער האט גערעדט מיט זיינע טעכטער. און איך האלט אז יעדע טאטע דארף דאס רעדן מיט זיינע טעכטער, און אז טאמער ער שעמט זיך זאל ער נעמען די מאמע זאל רעדן, אוודאי פארשטייט זיך נאר פאר מען גייט חתונה האבן. זאגט דא די גמרא אזוי, מסכת שבת, דאס איז דף מ, עמוד בית, אמר להו רב חסדא לבנתיה רב חסדא האט געזאגט פאר זיינע טעכטער, תיהוי צניעין באפי גברייכו, עטס זאלט זיין צניעות'דיג פאר ענקערע מענער, לא תיכלון נהמא באפי גברייכו, זאלט נישט עסן אסאך פאר ענקערע מענער, איז רש"י מסביר, פעמים אסאך מאל תאכל הרבה, עסט עסן אסאך ותתגנה עליו, וועט זיך פארעקלען פון דיר. דאס וואס א אידישע טאכטער דארף אלץ אבאכט געבן אז זאל האבן חן ביי איר מאן, נאכדעם זאגט ער לא תיכלון ירקא בליליא, זאלסט נישט עסן קיין ירקות ביינאכט. פארוואס? מפני ריח הפה, ס'וועט דיר שטינקען פון מויל, יעצט טאמער מ'האט יא געגעסן, איז דא אזא מין זאך וואס הייסט ליסטערין, דאס דארפן יונגעלייט אויכעט זיך אויסלערנען און אפילו שבת זיך אויסצושווענקען ווייל דו גייסט אסאך מאל צו רעדן צו א מענטש שבת אינדערפרי בסך הכל האט ער געהאט עונה לעצטן נעכטן ביינאכט, זיך געקושט מיט די פרוי און ס'שטינקט פון אים א ריח הפה און ער כאפט נישט ער גייט צו צו איינעם און זאגט אים יא וואס שטינקסט אוועק באט עניוועי לאמיר נישט פארקריכן נאכדעם זאגט ער לא תיכלון תמרי בליליא זאלסט נישט עסן דעיטס ביינאכט פארוואס ווייל דאס מאכט אז מ'זאל ארויסגיין און ממילא עסט אנהייבן צו מאכן א נפיחה א לופטל און ס'עט שטינקען. און דער מאן וועט זיך פארעקלען. איך וויל זאגן דאס איז די זעלבע פארן מאן אויך. ער זאל זען די פרוי זאל זיך אויך נישט פארעקלען פון אים. נאכדעם שטייט ולא תשתון שיכרא בליליא, זאלסט נישט טרינקען קיין ביר ביינאכט. איז דאס מאכט אויכעט אז מען זאל מאכן א נפיחה, א לופטל, און ממילא טוט מען זיך פארעקלען. סיי די תמרי, די טייטלען, סיי די ביר מאכט. אז ס'זאל מאכן א נפיחה, ולא תיפנון היכא דמפני גברייכו, זאלסט נישט, איז אמאל געווען די בית הכסא'ס אינדרויסן, איז יעדער האט זיך געהאט א קביעות'דיג פלאץ ווי ער איז געגאנגען, זאלסטו נישט גיין דארטן, דארטן ווי דיין מאן מאכט זיך אויס, אפילו ווען ער איז נישט דארט, זאגט רש"י, פארוואס? ווייל ער ווייסט דאך. אז דו האסט דארט געמאכט איז ממילא און אז ס'וועט שטינקען וועט ער זיך פארעקלען וכי קא קארי אבבא איניש ווען דו'סט טרעפן א מענטש לא תימרון מנו זאלסטו נישט זאגן מנו דאס איז א לשון זכר מיט א ו' זאלסט נישט זאגן ווער איז דאס נאר זאלסט זאגן מני מיט א י' ווער איז דאס דאס מיינט א לשון נקיבה. יעצט קומט די פאנטש ליין, נקיט מרגניתא בחדא ידיה, ווען די מאן וויל משמש זיין מיט דיר איז ער'ט זיך געבן א קום אן און ער'ט עס מאכן אין איין מינוט און ער'ט אנטלויפן, זאגט ער זאלסטו נעמען זיין הענט, כ'מוז נאכזאגן א לשון רש"י, ווען נישט אום די סיקריקן חברה לויפן נאך מיר אויך חלילה, כשבעלך משמש בך ווען דיין מאן וויל מיט דיר וואוינען להתאוות לך לתשמיש און ער וויל דיך ליב האבן און ער וויל מאכן תשמיש, זאלסטו אוחז הדדים בידו אחת, זאלסטו זען אז ער זאל אנכאפן דיינע בריסטן, דיין הוד יפיה, מיט איין האנט, והאחרת, און מיט די צווייטע האנט, עד אותו מקום, זאל זיך ארומשפילן מיט אותו מקום. דאס איז די קליטערעס. סאו בקיצור איז די גמרא זאגט מרגניתא בחדא ידיה, מיט איין האנט זאל ער אנכאפן די דדים, און וכורא בחדא ידיה, און ער זאל אנכאפן דארט אונטן ביי די קליטערעס מיט די צווייטע האנט.

און מקום תשמיש אל תמציאי לו זאלסט אים נישט ווייזן ווי דאס איז, זאלסט אים נישט צולאזן מהר שנעל, כדי שירבה תאוותו ער זאל גוט קאכן און ברענען, וחיבותו און זיין ליבשאפט, ויצטער און ער'ט זיך שוין גוט מצער זיין אוי ער מוז עס שוין האבן, הדר אחוי ליה נאר נאכדעם זאלסטו עס אים ווייזן. די גמרא פעלט אויס היינט. דער עולם לערנט עס נישט, קומען אן די אלע פרומע מ'הייבט אן צו וויינען יוי דאס טרעפן און זיי זיך אויסטוהן זעצן זיך אין טונקל, עי וועיט א מינוט סטאפ די גארבידזש דאס איז א מצות עשה דאורייתא און די ערשטע וואס איז דא און דאס האלט דעם קיום העולם און פארוואס דארפסטו וויינען דער איז נאטינג ראנג וויט דעט ווען ס'זאל זיין עפעס ראנג דערמיט וואלט עס דער אייבישטער אונז נישט געגעבן אין די תורה. נאר וויבאלד אונז ווייסט מיר נישט וויאזוי עס צו טון, און מען געבט זיך נישט אויס גענוג די תאווה דערפאר, איז דא צוויי זאכן, אונז האמיר היינט א גרויסן עולם פון יונגעלייט וואס זיי לויפן ארום ווי מען טאר נישט, זיי לויפן ארום מיט נדות, מיט שפחות, מיט גויעס, מיט זונות, מיט אשת איש, מיט. זכרים ווייל מען פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין און ממילא טויג עס נישט און נאכדעם האט מען די זעלבע מיט די פרויען ס'איז דא אסאך פרויען וואס זענען נעבעך נכשל געווארן און זיי האבן נעבעך געשריגן ביי די דיינים מיין מאן איז געקומען איינמאל אין צוויי וואכן און ער האט זיך געגעבן א פיניש און ער איז אוועק געלאפן און דארטן ווי איך ארבעט איז געווען דארט א יונגערמאן פלעגט זיך אריינשטופן א גאנצן טאג אה האב איך דאך געזען אז ס'איז דא נאך עפעס סא דאס איז וואס דא גייט פאר, און אזוי ווי דער רב איז נכשל געווארן וואס כ'האב פריער דערציילט, ער האט נישט געוויסט וויאזוי צו פסק'ענען מראות ווייל ער האט נישט געוויסט די מציאות ווי ס'קומט ארויס די קטנים פון א פרוי און עס האט זיך אים צוגעדאכט ס'קומט ארויס פון די וועדזשיינע, איז פונקט אזוי דא אויכעט, מען ווערט נכשל, מען לערנט נישט געהעריג, און נאכדעם ווען חלילה ווען ס'כאפט זיך שוין אריין, דער בעל דבר און מ'האט שוין געזינדיגט, הו הו, דעמאלטס איז מען שוין פיניש אויף אייביג. און וועגן דעם האב איך גערעדט פון די קליטערעס. איך האב געוואלט רעדן א גאנצן שמועס, נאר נאך נישט יעצט, ווייל יעצט האלט מען אינמיטן נדות און מען האלט נישט וועגן מצוות עונה, אבער איך וועל נאך רעדן דערפון, מען דארף אויססטרעיטענען די מצב. ס'איז דא א מעשה פון איינער פון די גרעסטע פוסקים, ער איז געווען א רב אינדערהיים, איז געפארן אויף ארץ ישראל, איז געווארן א רב ביי די עדה, זיין ווייב פלעגט קומען וויינען צום חזון איש אז ער געבט איר נישט קיין עונות תלמידי חכמים אינמיטן די וואך, נאר מליל שבת לליל שבת און זי ברויך מער פון דעם, דער חזון איש האט אים געלאזט רופן און אים געזאגט ס'איז א מצוות עשה דאורייתא און זאלסט נישט מזלזל זיין דערין, האט ער געזאגט פארן חזון איש יעדער מענטש קען זיין א תלמיד חכם, האט אים דער חזון איש געווינקען מיט די פינגער געדענק דעם בעל דבר וועט זיך אין דיר אזוי ביטער נוקם זיין אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, האט ער געזאגט ער האט נישט קיין מורא די תורה וועט אים היטן. שוין, ס'איז דורך אפאר יאר, די חזון-איש איז אוועק, ער איז געבליבן דיין ביי די עדה החרדית, און ער פלעגט נאכלויפן בחורים מיט יונגלעך אין די מקווה מאכן משכב זכר, און ער האט אנגעהויבן צו פראבירן אנצורייצן פרויען אויך, ויהי היום, ער איז געגאנגען די רבנים און זיי האבן עס פארציילט, ס'איז געווען אן אסיפה און זיי האבן עס פארציילט, צווישן די רבנים וואס מען טוט. האט זיך אנגערופן די תולדות אהרן רבי איך וויל נעמען קעיר פון אים, בקיצור דאס איז די פריעריגע תולדות אהרן רבי, איז ער געגאנגען און מען האט צוזאם גערופן א גרויסע אסיפה ביי די עדה און מען האט געזאגט מען גייט רעדן וועגן עפעס א שווערע שאלה, און יעדער איז געקומען ער איז אויך געקומען ער איז געווען דער ראש המדברים מען האט אים געזעצט אויבן אן, און די תולדות אהרן רבי געט זיך א רוף אן, דו שייגעץ דו נואף דו חזיר דו ביסט מטמא קינדער, דו זאלסט ארויס גיין פון די עדה דו זאלסט ארויס פון דעם אפיס און אז מ'עט הערן איין מאל אז דו האסט אנגערירט א יונגל אדער א מיידל, אדער דו האסט אנגערירט פרויען, זאלסטו וויסן מען וועט דיר געבן א משכנתא אז ס'וועט זיין א שרעק. שוין, ער האט שוין געזען כי כלתה אליו הרעה, מ'האט אים ארויסגעווארפן, און ס'איז שטיל געווארן. צו ער האט נאך ווייטער געזינדיגט צו נישט איז שוין נישט מיינע ביזנעס. סא זעט אויס אז די תורה האט אים נישט בייגעשטאנען, ווייל אז דער אייבערשטער זאגט. אז דאס איז די ערשטע מצוה אין די תורה, און אז די פרוי זאגט זי ברויך עס האבן, והוא ימשל בה, דו ביסט טאקע באלעבאס אבער דו מוזט דיך רעכענען מיט איר, א ארעמע צובראכענע נשמה וואס זי דארף עס האבן און זי טאר אפילו נישט בעטן, דו מוזט עס דערקענען אויף איר אז זי ברויך עס האבן. דעם האב איך געוואלט יעצט אביסל מאריך זיין אין דעם ענין, ווייל די מצב איז שוין ממש כלות הנפש. און איך זעה ס'איז דא צעטלעך אין אלע גאסן, דער זאגט הדרכה אין שלום בית, דער זאגט הדרכה אין שלום בית, די אלע הדרכות, איך האב דאך געהערט טעיפס דערפון, דאס איז אזוי פאלש געלערנט, אזוי פאלש אז מען טאר עס אפילו נישט צולאזן, יעדער מוז צולייגן א חומרא, ווייל טאמער נישט וועט דאך נישט טויגן, און די סוף ברענגען זיי אראפ כלל ישראל. שוין, מיט דעם ענדיגט זיך דער אכטער שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף.